די פרשה פון די עגל איז זייער ענליך צו די פרשה פון מעמד הר סיני וואס אונז לערנען אין פרשת יתרו, מיט דעם וואס די גאנצע פרשה דרייט זיך ארום די צוויי אדער דריי לעוועלס וואס געשעט, ס'הייסט ס'איז דא די אידן וואס שטייען אונטערן בארג, זיי ווייסן נישט פון גארנישט, זיי הערן נאר וואס משה ברענגט זיי, ס'איז דא משה רבינו וואס ער קען ארויף גיין אויפן בארג און רעדט מיט די אייבערשטער, די אייבערשטער קען אים זאגן וואס גייט פאר מיט די אידן, די אידן קען אים זאגן וואס צו שיקן צו די אייבערשטער, און ס'איז דא משה וואס ער איז דער פארמיטלער, ער גייט אהער און אהין, און מ'דארף האלטן אין קאפ די פיקטשער צו פארשטיין די גאנצע מעשה. הייסט די ערשטע סיען די ערשטע לעוועל האלטן אונז מיט משה און השם דאס הייסט משה איז געגאנגען פאר פערציג טעג אין די בארג און זיי האבן געווען מיט אים כולי און זיי האבן געלערנט מיט אים די גאנצע פרשה פון די משכן אויפן בארג דארפן זיך פארשטעלן ווען מען לערנט תרומה תצוה דארט יעצט דאס לערנט מען מיט משה אויפן בארג און ויתן אל משה ככלותו און ענדיג באקומט ער צוויי לוחות אויף דעם שטייט די לוחות אבנים ס'שטייט עשרת הדברות ס'שטייט נישט דא אבער אזוי שטייט אין אנדערע פלעצער. יעצט קאט, וואס גייט פאר מיט די אידן אונטן אויפן בארג? די אידן? זיי ווייסן נישט פון גארנישט, ס'שטייט נישט וואס זיי האבן געוואוסט, וואס זיי האבן נישט געוואוסט, ס'הייסט מ'קען טראכטן אסאך השערות וואס איז פונקטליך וואס האבן זיי געטראכט, וואס האבן זיי עקספעקטעד און אזוי ווייטער, אבער די אידן שטייען פון אונטן פון בארג און משה קומט נישט צוריק, ס'איז ממש א טראגעדיע, דו ווייסט וואס גייט פאר? און וואס טוען זיי? זיי גייען צו אהרן און זאגן אונז קענען נישט, אונז דארפן א מנהיג, אונז דארפן אלהים אשר ילכו לפנינו, אנשטאטס משה, משה האט ער האט אונז געווען אונזער פארמיטלער צווישן איך און גאט, אונז דארפן א נייע מהלך, און לכאורה אהרן גייט זיין אנשטאטס, אהרן איז א כהן ער פארשטייט וויאזוי צו מאכן עבודת אלהים, ער זאל אים מאכן, און אהרן פאלגט זיי, ער מאכט ער זאגט זיי זאלן נעמען נזמי הזהב. און זיי געבן אים און זיי ווארפן עס אריין אין פייער און ער מאכט עס בחרט וואט עווער די סדר עשיית הדברים איז געווען דעמאלטס און ער מאכט א עגל און וואס זאגט יעדער איינער אלה אלהיך ישראל דאס זענען דיינע געטער ישראל דאס גייט זיי זאגן זיי טאקע בלשון די עבודה זרה בלשון ריבוי יא נישט נאר איין גאט נאר דיינע געטער אלהיך ישראל און זיי זאגן עס אויף די עגל גם לכאורה די עיקר עבירה אזוי לערנען אסאך אפילו אין חזל איז שוין דא אז זיי האבן געזאגט אלהיך דאס הייסט ס'איז נישט פשט אז ס'איז אן עוולה צו מאכן א א א עגל, הגם שטייט אויך דארט מ'טאר נישט מאכן אלהי כסף ואלהי זהב, אבער דאס איז נאכנישט עיקר עבודה זרה, עיקר עבודה זרה איז זיי זאגן אז ס'דא מער ווי איין גאט. און אהרן גייט אבער מיט, און גייט בויט א מזבח און זאגט חג להוי"ה מחר, אינטערעסאנט, וואס גייט פאר, זיי אלהיך און אהרן האלט נאך אלץ אז דאס איז בעצם א עגל פאר די אייבערשטער, פשוט אנשטאטס משה'ס מהלך ברענגען א לוחות מאכט אהרן א עגל. און אויך א אינטערעסאנטע זאך אזוי ווי מ'האט שוין געזען אסאך פריער, יעדע זאך גייט דא מיט מארגן, ממחרת, ס'הייסט דאס איז געווען איין טאג, נעקסטע טאג שטייען זיי אויף און זיי מאכן עולות, ס'הייסט זיי מאכן חג, חג להשם, עולות, שלמים, ויקומו לצחק, מ'מאכט א לעבן. יעצט טאנצן אונז צוריק, וואס טוט זיך צווישן די אייבערשטער און משה? די אייבערשטער זאגט פאר משה. גיי שנעל א לך רד, ענליך צו וואס מען פלעגט זאגן פריער ביי די מעמד הר סיני, כי שחת עמך, זיי האבן געמאכט א גרויסן עבירה, זיי האבן סרו מן הדרך שטייט נישט עבירה, זיי זענען נישט געגאנגען די וועג וואס איך האב זיי געהייסן, זיי האבן געמאכט א עגל און זיי זאגן אלה אלהיך ישראל, וואס פונקטליך מיינט אז זיי האבן געזאגט ראנג? שטייט נאר די ווערטער. און משה לאזט זיך נישט, משה זאגט, און די אייבערשטער זאגט נאכאמאל, הניחה לי ויחר אפי, נישט נאר גיי דורך, ס'שטייט נאך א זאך, ויאמר ה' אל משה נאך א דיבור, איך וויל אים מכלה זיין. און דא פארשטייט משה, ס'זעט אויס אז מ'קען טראכטן אסאך טראכטן וואס זענען די צוויי דיבורים, וואס נאר די צווייטע מאל ענטפערט משה ויחל משה און ער זאגט ניין, וואס עפעס דו האסט זיי ארויסגענומען ס'וועט זיין בושות פאר דיך, יא מילא אונז איין זאך, אבער בושות פאר דיך, דו האסט זיי ארויסגענומען, און געדענק אברהם יצחק און יעקב וואס האסט צוגעזאגט דו ברענגסט ארץ ישראל, קיצור דו מאכסט זיך אליינס בושות אז דו גייסט אזוי טון, און טאקע וינחם השם, אקעי, ער האט גע'פועל'ט אז ס'וועט נישט זיין קיין כליה. יעצט גייען אונז צוריק, סין נאמבער טרי גייט צוריק, משה גייט אראפ פונעם בארג, און מען הערט, און עס שטייט ער קומט אראפ מיט די לוחות, מכתב אלהים, די תורה איז מתאר די לוחות, ס'איז וויכטיג פאר די מעשה, און אונז גייען אזוי ווי אראפ מיט משה פון בארג, יא, און אונז הייבן אן צו הערן, ער גייט מיט יהושע, יהושע איז אים קומען אויפפיקן, צו יהושע קומט מיט אים, וואס גייט דא פאר פונקטליך, שטייט יהושע איז לא ימוש מתוך האוהל שפעטער, ער גייט מיט אים, און יהושע זיי הערן עפעס נויזעס. און משה איז יהושע איז געווען א שר צבא אונז געדענקען פון די מעשה פון עמלק זאגט ער עס סאונדט ווי א מלחמה משה זאגט ניין דאס איז נישט קיין מלחמה איך הער נישט ס'סאונדט נישט ווי א מלחמה עס איז עפעס אנדערש און צוביסלעך און ער קומט נאנטער און ער הערט שוין נישט און ער זעט שוין אויכעט ער זעט די עגל ומחולות אה און דאס איז שוין ויחר אף משה פריער שטייט ויחר אף השם משה זאגט למה יחרה אפך דא איז שוין א משה איז שוין בייז וואס טוט ער ער צוברעכט די לוחות און ער צוברעכט די עגל סיי די עגל און סיי די לוחות ביידע צוברעכט ער זייער ענליך און ער געט ער גייט עס אין די וואסער וישק את בני ישראל וואס דאס איז ווייסן אונז נישט און משה גייט צו אהרן און ער פרעגט אהרן וואס האסטו וואס האט מען דיך געטון אז דו האסט געמאכט אזא זאך און אהרן פארציילט אים די מעשה האב נישט קיין טענות דו אתה ידעת את העם כי ברע הוא זיי האבן מיך געבעטן איך האב געזאגט למי זהב איך האב געלייגט באש ויצא העגל הזה וואס פונקטליך זאגט דער אהרן דא נאך א זאך וואס אונז ווייסן נישט. איז נאך א זאך וואס טוט משה? ער זאגט מי לה' אלי עס קומט די לווים מען גייט הרג'נען יעדע איינער וואס איז שולדיג איך ווייס נישט פונקטליך די רשעים דריי טויזנט מענטשן דאס איז וואס איז געשען אונטן מארגן גייט משה צוריק צו די אייבערשטער ער זאגט נאכאמאל ער בעט מחילה און ער צווינגט די אייבערשטער ער זאגט אם תשא חטאתם ואם אין נעם מיך ארויס פון דיין ספר און די אייבערשטער זאגט ניין איך גיי נישט נאר שלאגן דער נישט דיך און הנה מלאכי ילך און ויגוף השם מארגן זעהן מער וואס געשעהט דא.